אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. סאו נעכטן האט זיך געלערנט אז יתרו איז געקומען צו די מחנה ישראל דארטן אין מדבר, און ער האט זיך געוואלט מגייר זיין ווייל ער האט געהערט אלע ניסים וואס באשעפער האט געטון מיט משה רבינו פאר די אידישע קינדער, און ער האט און משה רבינו האט אים נאך פארציילט אלע אנדערע דיטעילס, און ויחד יתרו האט זיך מוראדיג געפרייט, און ס'האט אים געשטאכן אויף דעם וואס וואס די מצרים האבן באקומען א מפלה, און נאכדעם האט ער געברענגט עולות וזבחים ווייל ער האט געברענגט א קרבן גר ווייל ער האט זיך געהעריג מגייר געווען ער איז געווארן א גר צדק, נאכדעם האט ער געמאכט א סעודה און די הייליגע רמבן זאגט, אז די סעודה איז געווען עקטשולי זיין סעודת ברית, און גאנץ כלל ישראל האט זיך מיטגעפרייט מיט דעם וואס ער האט מקבל געווען אויף זיך עול תורה ועול מצוות, און פארציילט אונז יעצט די תורה בשני אז ויהי ממחרת איז געווען דעם קומענדיגן טאג, סאו זאגט רשי דא גלייך אויפן פלאץ אז די ויהי ממחרת קען, מוז זיין אז ס'איז געווען מוצאי יום כיפור, פארוואס ווען מ'גייט זיך דא רעדן אז משה רבינו האט גע'פסק'נט דיני תורה, מוז זיין אז ס'איז שוין געווען מעמד הר סיני, און ווען איז משה רבינו אראפגעקומען מיט די צווייטע סעט לוחות? יום כיפור, פארוואס? ווייל ער איז ארויפגעגאנגען פאר פערציג טעג די ערשטע מאל פון ז' סיוון ביז י ז תמוז,

די סנפירינון שטיינער כדי צו קענען צוריק ארויפגיין אין הימל, איז יענעם טאג נאך כ ט אב איז ער צוריק ארויפגעגאנגען אין הימל צו מקבל זיין די צווייטע סעט לוחות, און ער האט ווייטער מתפלל געווען אז די אייבערשטער זאל פארצייהן די חטא, און ער איז דארטן געווען פאר נאך פֿערציק טעג, סאו נאך די דריטע מאל זיין דארטן פֿערציק טעג האט די אייבערשטער געזאגט סלחתי כדבריך, ער האט פארצייהט דעם דעם פאלק, און יענע טאג איז געווען יום כיפור ווען ער איז אראפגעקומען דעם דריטן מאל, און טאקע פאר לשנה הבאה האט מען האט מען געשטעלט דעם טאג אלס א יום סליחה וכפרה ווייל ווייל משה רבינו האט געזען אז די אייבערשטער האט מוחל געווען כלל ישראל אין אזא טאג, מילא וועגן דעם זאגט רשי דא אז ויהי ממחרת איז געווען מוצאי יום הקדוש, ווען משה רבינו איז שוין געווען עקשעלי קעיפעבל צו זיצן און פסק'נען שאלות, ווייל פארדעם איז ער דאך נאך געווען אין הימל פון קבלת התורה, סאו יעצט, די עולם האט אויסגעווארט ביז ער קומט צוריק אראפ, און יעצט האט ער געקענט אנהייבן זיצן און פסק'נען שאלות, סאו איז דא מפרשים וואס זאגן אז ויהי ממחרת, אז די סעודה איז געווען אום יום כיפור, איי פארוואס האט מען נישט געפאסט? נישט געפאסט ווייל ווייל מ'האט עס ערשט מסכם געווען אלס יום סליחה וכפרה דעם קומענדיגן יאר, מ'האט נאך נישט געהאט קיין טשענס צו מקבל תענית זיין ווייל משה רבינו איז דאך אראפגעקומען אום יום כיפור, סאו האט מען געמאכט דעם סעודת יתרו אום יום כיפור, און דער קומענדיגע טאג איז געווען מוצאי יום כיפור, און וישב משה משה האט זיך געזעצט לשפוט את העם צו פסק'נען די פאלק ויעמוד העם, די פאלק איז געשטאנען על משה מן הבוקר עד הערב, זיי זענען געשטאנען אויף משה רבינו צו פרעגן שאלות, ליינס אויף ליינס זענען געשטאנען פון צופרי ביז ביינאכט און רשי זאגט דא נישט ממש צופרי ביז ביינאכט נאר א דיין וואס איז א דיין פאר איין שעה, ער פסק'נט א דין אמת פאר איין שעה, איז כאילו ער איז א שותף מיטן הייליגן באשעפער און ער כאילו ער האט געלערנט א גאנצן טאג תורה. איז וירא חותן משה, דער יתרו האט זיך צוגעזען צו דעם מצב, ער האט נישט געוואוסט אז משה רבינו פסק'נט דא שאלות, מילא וועגן דעם איז מען א מקור אז די בעלי דינים זאלן שטיין און די בית דין זאל זיצן, סאו וירא חותן משה האט זיך צוגעזען צו די גאנצע מצב ואת כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר האט ער געזאגט פאר משה רבינו מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם, וואס איז די זאך וואס דו טוסט דא צום פאלק, כ'האב פאר דיר צוויי קשיות, קודם די ערשטע קשיא מדוע אתה יושב לבדך און וכל העם ניצב עליך, פארוואס עפעס זיצסטו און די גאנצע פאלק שטייט, מינינג טו סעי וויאזוי ביסטו מזלזל אין כלל ישראל, זיי קומען דאך דא סתם שואל עצה זיין ווייל ביסט די רבי פון כלל ישראל, נו, ער האט נישט געוואוסט אז מען קומט דא פסק'נען דיני תורה, סאו מילא האט ער סתם אזוי געמיינט אז משה רבינו זיצט דא ווי א מלך און די עולם און די עולם דארף זיך פלאגן אריינצוגיין, די צווייטע זאך, צווייטע קשיא וואס איך האב דא, אז דו טוסט עס מן הבו מן בוקר עד ערב, טוסט פון צופרי ביז ביינאכט, מילא איטס גאנא טעיק א טאל אן יו, ס'גייט זיין מורא'דיג שווער אויף דיר. ויאמר משה לחותנו האט משה רבינו צוריק געענטפערט פאר יתרו זיינע ביידע קשיות, די ערשטע זאך אז כי יבא אלי העם לדרוש אלוקים, פירסט אוו אל טאקע, מען קומט טאקע צו מיר אלץ רעבע, ביסט גערעכט. איי פארוואס טו איך עס מן בוקר עד ערב? ווייל ווייל איך בין די איינציגסטע וואנס וואס קען וואס קען וואס קען זיי געבן תירוצים אויף דעם, זיי קומען צו מיר מיט א עת צרה, זיי קומען איך זאל מתפלל זיין פאר זיי, זיי קומען איך זאל פרעגן דעם הייליגן באשעפער וואס זיי האבן צו טון אין א געוויסע פערזענליכע מצב, מילא וועגן דעם קומען זיי צו מיר און איך האב נישט קיין אנדערע ברירה באט טו דו איט מן בוקר עד ערב, וואס דען זאל איך טון? זיי האבן דאך נישט וועם דען צו פרעגן. און די צווייטע זאך פון וואס דו פרעגסט מיר דא, אז פארוואס איך זיץ ווי א באלעבאס, ווי א מלך, און די עולם קומט דא, איז נישט ווייל איך איך טו מזלזל זיין אין כלל ישראל, נאר כי יהיה להם דבר, ווייל זיי קומען זיי האבן דא שאלות אין הלכות טומאה וטהרה, בא אלי קומט מען צו מיר. און אויך ושפטתי בין איש ובין רעהו, איך טו פירן דא דיני ממונות, דיני תורה צווישן צווישן מענטשן, און והודעתי את חוקי אלוקים ואת תורותיו, איך טו אויך זיי מודיע זיין די חוקי אלוקים, ווען זיי האבן סתם אזוי שאלות, זיי פרעגן שאלות אין הלכה אדער פסוקים, טו איך זיי מודיע זיין את חוקי אלוקים ואת תורותיו. ממילא וועגן דעם זיץ איך און זיי שטייען ווייל דער דער בית דין דארף זיצן און די בעלי דינים דארפן שטיין. סאו כי יהיה להם דבר, סאו סאו זאגט די פסוק ווייטער ויאמר חותן משה האט יתרו צוריק געענטפערט פאר משה לא טוב הדבר אשר אתה עושה, ס'איז נישט גוט די זאך וואס דו טוסט פארוואס איטס גאנא טעיק א טאל אן יו, דו גייסט נישט קענען אזוי לאנג אנהאלטן מיט דעם סיסטעם אויב גייסטו זיין די איינציגסטער וואס גייט געבן עצות פאר כלל ישראל, וואס גייט ענטפערן שאלות פאר כלל ישראל, פארוואס ווייל נבול תבול, דו וועסט אפגעמוטשעט ווערן גם אתה נישט נאר דו, נאר גם אתה, דו מיט אהרן און חור און די שבעים זקנים. און אויך איז גם העם הזה אשר עמך, די פאלק אליינס וועט אויך ווערן אפגעמוטשעט פון שטיין אזוי לאנג און פרעגן שאלות, און אויך ביז ביז מען ענפערט זיי א תירוץ וועט דאך די מחלוקה אנגיין, מילא כי כבד ממך הדבר די זאך איז גאר שווער פון דיר לא תוכל עשהו לבדך דו קענסט דאס נישט מער טון אליינס, עתה שמע בקולי הער דיך צו צו די עצה פון דיין שווער איעצך איך וועל דיר געבן דאס עצה, און ויהי אלקים עמך די פארשטייט זיך זאלסטו גיין שואל עצה זיין מיטן הייליגן באשעפער צו זאלסט טאקע מקיים זיין איך געב דיר די עצה, פרעג טאקע דעם אייבערשטן צו עס איז א גוטע עצה זאלסט עס מקבל זיין. פאר דעם זאג איך דיר צוויי זאכן, אויף דאס וואס דו זאגסט מיר אז דו דארפסט דאס, דו ביסט די איינציגסטע וואס קען זיי ענטפערן שאלות ווען זיי האבן א עת צרה און זיי דארפן זיך שואל עצה זיין מיט דיר, אויך די זאכן וואס דו דארפסט פרעגן דעם הייליגן באשעפער ספעשל וואס איז נישטא קיין דינים אין דעם אין די תורה, למשל פסח שני, בנות צלפחד, דאס טאקע זאלסטו ווייטער אליינס טון, סאו זאגט ער אינעווייניג, היה אתה לעם, דו זאלסט טאקע זיין. פארן פאלק מול האלוקים, דער דער שליח און מליץ צווישן די פאלק און דעם הייליגן באשעפער, און והבאת אתה את הדברים אל האלוקים זאלסט טאקע ברענגען זייערע רייד צום הייליגן באשעפער זאלסט זיי צוריק ענטפערן וואס די אייבערשטער וויל מען זאל טון אין אין אזעלכע מצבים, און די צווייטע זאך וואס דו זאלסט טון איז, קודם זאלסטו געבן זאלסטו טון עפעס פריווענטעטיוו, דאס הייסט, יעצט האבן זיי ווייסן זיי גארנישט, מילא וועגן דעם קומען זיי אגאנצן טאג פרעגן, סאו קודם אלס פריווענשאן זאלסטו טון אז והזהרתה אתהם זאלסט זיי אויך אנווארענען את החוקים ואת התורות, זאלסט זיי אנווארענען די אלע חוקים וואס האבן נישט קיין טעם, ואת התורות מיינט די מצוות התורה וואס האבן יא א טעם, והודעת להם זאלסט זיי אויסלערנען את הדרך ילכו בה וועלכע וועג א איד דארף זיך פירן למשל די גמילות חסד און אזוי ווייטער, און ואת המעשה אשר יעשון מיינט ואת המעשה מיינט די זאכן וואס מען דארף טון על פי הדין, אשר יעשון וואס מען טוט לפנים משורת הדין, קודם זאלן זיי וויסן די בעיסיקס, מינינג טו סעי קודם זאלסטו אראפ נעמען פֿופֿציק פראצענט פון די ווארק לאוד גייסטו שוין אטאמאטיש אראפ נעמען ווייל זיי גייען האבן די בעיסיקס, יעצט די איבעריגע, די דיני תורה, וואס דאס דארפסטו דאך נישט אליינס טון, קענסט דיך אויפנעמען אן אנדערער איז ואתה תחזה, יעצט זאלסטו קוקן מיט רוח הקודש, ווייל מ'קען דאך נישט זען צי איינער איז א אנשי חיל, צי איינער איז א יראי אלקים אדער א אנשי אמת, דורכן סתם קוקן מיט אויגן, מילא ואתה תחזה איז א לשון פון חזון, א חזון א נבואה, איז ואתה תחזה יעצט זאלסטו קוקן מיט דיין רוח הקודש, מכל העם, און אויסקלויבן פון זיי אנשי חיל, מיינט עשירים, און גיבורים וואס האבען נישט מורא און זיי גייען נישט טוישן א דין תורה בעיסד ווייל זיי האבען פיינט ווייל זיי האבען מורא פון איינעם אדער ווייל זיי דארפען צוקומען צו יענעם'ס געלט, ניין זיי זאלען זיין אנשי חיל זאלען זיין עשירים און יראי אלקים זאל זיין און זאלען מורא האבען פונעם הייליגען באשעפער נישט צו פסק'נען קיין דין תורה וואס איז נישט אמת'דיג, און אנשי אמת זאלען אויכעט זיין אמת'דיגע מענטשען דאס הייסט רעלייעבל מענטשען, רשי זאגט אז זיי זאלען זיין שטארקע בעלי בטחון, זיי זאלען גלייבען אז אין עוד מלבדו זאל נישט מורא האבען פון קיין מענטש, אז א מענטש א בשר ודם קען זיי טוישען זייער סענעריאו, נו, אנשי אמת זאלען זיין בעלי בטחון. און שונאי בצע זאלן פיינט האבן געלט וואס מען טוט זיי סטראשענען אין דין תורה למשל איינער פון די בעלי דינים סטראשענען אים אז אויב גייסטו נישט פסק'נען אויף מיין זייט גיי איך דיר פארברענען דיין פעלד זאל ער שונאי בצע זאל ער פיינט האבן זיין געלט בדין און ער זאל נישט מורא האבן פון דעם אז מען וועט אים שאדן מאכן און ושמת עליהם דו זאלסט זיי אויפנעמען אויף די אידישע קינדער אויף דעם סיסטעם ס'זאל זיין שרי אלפים זאל זיין איין דיין אויף יעדע טויזנט, איין דיין שרי מאות איין דיין אויף יעדע הונדערט, שרי חמשים איין דיין אויף יעדע פופציג, און שרי עשרות און אויף יעדע צען מענטשן זאל אויכעט זיין א דיין, סאו ס'זאל עלעוועיטן, ס'זאל זיין אזוי ווי א קאורט סיסטעם, ס'זאל זיין די דיסטריקט קאורט, אויב די דיסטריקט קאורט קען נישט הענדלען די קעיס זאל עס ארויפגיין צו די סירקוט קאורט, נאכדעם זאל עס ארויפגיין צו די סופרים קאורט, און נאכדעם אויב אויב נאך אלץ נישט די שרי אלפים קען נאך אלץ נישט זיך אן עצה געבן, הערשט דעמאלטס זאל ער עס ברענגען צו דיר. און ושפטו את העם זיי זאלן משפט'ן דעם פאלק בכל עת אין יעדע צייט, ס'הייסט נישט נאר אזוי ווי דו וואס דו האסט נאר א געוויסע זמן וואס דו קענסט פסק'נען שאלות און מען דארף ווארטן ביי דיר ליינס פון שעות אויף שעות, נאר עס זאל זיין בכל עת יעדער זאל האבן עקסעס צו א דיין עט אלל טיימס, והיה כל הדבר הגדול ווען ס'טוט זיך אבער פון א גרויסע זאך, יביאו אליך זאל מען עס ברענגען צו דיר, און וכל הדבר הקטן די קלייניקייטן ישפטו הם זאלן זיי עס אליינס משפט'ן, און והקל מעליך זאל ס'זאל אטאמאטיש ווערן גרינגער די ווארקלאוד פון דיר, און ונשאו אתך זיי זאלן טראגן די ריספאנסיביליטי. פונעם פאלק צוזאמען מיט דיר. איז אם את הדבר הזה תעשה, אויב וועסטו טון מיין עצה זאגט יתרו פאר משה רבינו, איז וצווך אלוקים מיינט די אייבשטער וועט דיך טאקע געבן די גאו אהעד, ער וועט עסט דיך שואל עצה זיין מיטן אייבשטער ער וועט דיר זאגן טאקע אז זאלסט עס טון, און ויכלת עמוד דעמאלס וועסטו קענען בלייבן שטיין, און וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום די פאלק וועט קענען אהיימגיין בשלום פארוואס ווייל זיי וועלן באקומען רייט עוועי זייער דין תורה, זיי וועלן נישט דארפן לינגערן. קיין מחלוקת פאר צו לאנג, נאר עס וועט גלייך ווערן געסאלווט, אויך וועלן זיי נישט דארפן וואקן ביז די מחנה לוויה אנצוקומען צו משה רבינו, זיי וועלן האבן א לאקאלע רב וועם זיי וועלן קענען פרעגן. און וישמע משה, משה האט טאקע צוגעהערט צו דעם עצה, און לקול חותנו ויעש כל אשר אמר, ער האט צוגעהערט צו די עצה, ס'הייסט, קודם האט ער אנגענומען דאס אז וואס ער דארף טון זאל ער ווייטער טון, און אויך וואס ער האט אים גע'עצה'ט צו טון די פריווענטיוו מעזשערס ער זאל אנווארען אז די עולם זאל באקומען די בעיסיס פון די הלכות, אז ס'זאל נישט זיין. אזויפיל שאלות און ויעש אויך אויסער דעם האט ער אויכעט געטוהן עקשעלי כל אשר אמר וואס יתרו האט אים גע'עצה'ט צו טוהן וואס ער האט טאקע קאנפירמד ביים הייליגן באשעפער און די הייליגע באשעפער האט טאקע אנגענומען די עצה פון יתרו און מ'האט אויפגענומען שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים שרי עשרות און ויבחר משה משה איז טאקע געגאנגען און ער האט אויסגעקלויבט אנשי חיל דאס הייסט די די אנשי חיל וואס האבן געהאט די אלע אנדערע טרעיטס וואס איז געשטאנען פריער אנדערע ווילן זאגן אז דא שטייט דאך נאר אין פסוק אנשי חיל עס שטייט נישט דא קיין שונאי בצע עס שטייט נישט דא קיין יראי אלקים ווייל ער האט נישט געקענט טרעפן עס איז געווען א טאטאל פון זיבן פון אכט און זיבעציג טויזנט זעקס הונדערט דיינים אפגערעכנט סתם די נומבערס, ווייל ס'געווען זעקס טויזנט סור א, ס'געווען זעקס טויזנט, זעקס הונדערט שרי אלפים, זעקס טויזנט שרי מאות, צוועלף טויזנט שרי חמשים, און זעכציג טויזנט שרי עשרות, צוזאמען איז עס אכט און זיבעציג טויזנט, סאו לכאורה האט ער נישט געקענט טרעפן אזוי סאך וואס האבן געהאט די אלע די אלע טרעיטס, סאו פארדעם שטייט דא נאר אנשי חיל, די רמב"ן וויל אבער זאגן אז אנשי חיל מיינט אז ער איז קעיפעבל צו טוהן זיין דזשאב, און אטאמאטיש קומט שוין מיטן פעקל אז ער איז א שונא בצע, ירא אלוקים, בקיצור, מכל ישראל, און ויתן אותם ער האט זיי אויפגענומען ראשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמשים, ושרי עשרות, און ושפטו זיי האבן גע'משפט את העם בכל עת אין יעדע זמן, נישט אזוי ווי ביי משה וואס מען האט געדארפט ווארטן שעות ביז מען האט געקענט אנקומען, את הדבר הקשה די שווערע זאכן יביאון אל משה האט מען טאקע געברענגט צו משה רבינו, און וכל הדבר הקטן די קלייניקייטן ישפוטו הם האבן זיי אליינס גע'משפט. דא שטייט אנדערש ווי עס איז געשטאנען פריער, דארטן שטייט הדבר הגדול דא שטייט הדבר הקשה, ווייל יתרו האט געמיינט אז ס'ווענדט זיך וויפיל געלט די דין תורה איז, צו ס'איז איין דאלער איז איין מין דין תורה און צו ס'איז צוויי ביליאן דאלער דין תורה איז א, ווי משה רבינו האט דאך אבער געוואוסט אז צוויי ביליאן און צוויי דאלער איז די זעלבע דין תורה ווייל הלכה בלייבט הלכה, נאר ווען מ'דארף ווען ס'קומט צו מאכן פשרות און מ'דארף טרעפן א ווארק עראונד דעמאלטס איז עס שוין א דבר הקשה, וועגן דעם שטייט דא הדבר הקשה און ביי די עצה פון יתרו שטייט הדבר הגדול, און וישלח משה את חותנו, דאס איז אבער געשען לויט אזוי ווי רש"י האט אראפגעלייגט, אז אין מוקדם ומאוחר בתורה איז איז וישלח משה איז ערשט געווען אין חודש אייר נאך מתן תורה איז איז האט ער הערשט פארשיקט נאכדעם יום כיפור ווי מען האלט יעצט סאו אין מוקדם ומאוחר בתורה אבער די פסוק ענדיגט צו אז דעמאלטס ווען מען האט פארשיקט יתרו ווען יתרו איז אוועק געגאנגען איז וישלח משה האט משה באגלייט את חותנו מיט א גרויסע כבוד און עהרע וילך לו אל ארצו איז ער געגאנגען צו זיין צו זיין הויז מדין צו מגייר זיין זיין גאנצע בני המשפחה מען זאל זיך נישט טועה זיין אז ער האט געוואלט אז ער האט אזוי ווי חרטה געהאט פארן זיך מגייר זיין זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.